א גוטן ערב שבת קודש פרשת בראשית. כ'וויל ענק פארציילן א מורא'דיגע מעשה וואס איז געווען. געדאוונט דעם ערשטן טאג יום טוב, ס'איז דאך נאר דא איין טאג יום טוב, האב איך געדאוונט מיט די ספרד'נישע מנין דא, ווייל איך בין אויפגעוען א גאנצע נאכט ליל הושענא רבה, און מ'האט זיך גענומען דאווענען פיר א האלב פינעווע, האב איך אנגעהויבן צו דאווענען מיט זיי. דער איד פאר וועם כ'האב געמאכט דא די מקווה, ער האט נישט געכאפט וואס דא גייט פאר, איך האב געדאוונט מיט זיין מנין, דאוונט בערך הונדערט אידן, איז ער געגאנגען און ער האט מיר געקויפט אן עליה,

דאס איז נישט געווען דאס וואס איך האב געדארפט, איך מיין איך ווייס נישט אויב ס'גוט אזוי איך זאל מיך פירן, למעשה מ'האט מיך שוין אויפגערופן, איך גיי נישט אין אזא הייליגן טאג ווי שמיני עצרת זאגן פאר דעם ספר תורה, וועיט א מינוט, בקיצור בין איך געגאנגען איך האב עולה געווען, איך האב קיינעם נישט פארציילט, איך האב געלאזט א טרער פארן אייבערשטן, איך האב געזאגט רבונו של עולם אפשר איז דאס אז איך דארף מיך טאקע דא באזעצן אזוי ווי אלע רבנים זאגן, זיי זאגן דו ביסט דאך א מענטש, יעדער איז נהנה פון דער עצה ותושי', וויליאמסבורג איז נישט דא קיינער וואס זוכט אן עצה ותושי', חצקל טייטלבוים זוכט א שוועגערן פון זעכציג יאר אלט. שיגענער וואס ער איז. און פיליפ האט געזוכט זיין צוקונפטדיגן שוואגער דעם מיכיל האט ער אים געזוכט. פוי. דער אנדערער, דער וואס איז א דיין ביי זאליקאן, האט מען ארויסגעווארפן פון שאפראן אינמיטן פארלערנען. וואס טייטש קינדער? עניוועי, האב איך עולה געווען. כ'האב נישט געזאגט גארנישט פאר קיינעם. כ'האב נישט פארציילט אז דאס איז נישט מיין קריאה. ס'איז געווען אין די שבעה קרואים. איך ווייס נישט צו זיי זענען יוצא צו ווייל איך קען נישט די אלע זאכן. אבער מ'קען תשובה טון. אז איך קען דא בלייבן וואוינען האב איך דאך עולה געווען ריכטיג. דאס איז וואס איז דא געווען. שוין. דאס האב איך געהאט א מורא'דיגן שיינעם איבערלעבעניש. כ'בין געפארן אויף ארץ ישראל, ס'איז שוין געווען אינמיטן חול המועד, כ'האב אבער געקלערט אז כ'וויל נאך אנקומען אפילו אויף איין טאג צו אויף צוויי טעג, ווייל כ'האב מיר געמאכט אזויפיל פראבלעמען פארן הייליגן טאג פאר ראש השנה, כ'האב געמיינט כ'וועל קענען קומען, כ'האב נישט געקענט קומען, ווייל כ'בין געווען פארנומען מיט צוויי מקווה'ס, און גיי נישט איבערלאזן א זיכערע מקווה, הגם איינס איז א פרויען מקווה, אבער די אנדערע איז נישט מער ווי א מענער מקווה, אין פעקט ס'איז ביי ישיבה, ס'איז אין מיר ישיבה, כ'האב אלעס דארט צוגעשטעלט, געווען א מחיה, אבער דארף דאך רעגענען אויך. די הלכה איז אז א מקווה וואס איז געמאכט געווארן הוויה על ידי אדם, אז א מענטש האט עס געמאכט, איז עס פסול, ווייל ס'מוז זיין מה מעיין בידי שמים אף מקווה בידי שמים. זיי פרעגן א קשיא נחום ראזנבערג בויעט דאך מקוואות, די תירוץ איז די רעגן וואסער דאס איז די עיקר טהרה, דאס געט נישט קיינער נאר דער הייליגער באשעפער. דער ראש ישיבה דארטן, מ'איז זייער גוטע ידידים שוין יארן, אונזער ידידות האט זיך אנגעהויבן, איך האב איהם נישט געקענט, וואס איז געשעהן? איין טאג איז ער געפארן אויף א חתונה פון א מולטי מולטי מיליאנער וואס האט חתונה געהאט אין מאראקא און איז א תלמיד דא אין די ישיבה אין מיר פלעטבוש און זיין ברודערקע וואס ער איז אין ארץ ישראל ער איז אויך געקומען אויף די חתונה אונז האמיר זיך דארט געטראפן איך האב נישט געהאט מיט די חתונה גארנישט האב בכלל נישט געוואוסט ס'איז דא א חתונה האב איך געזאגט פאר דעם רב

מיר קאק מיר, א ליטוואק, ער איז נישט קיין ליטוואק, ער איז א, הרב עדלשטיין איז א ליבאוויטשער, זיי קענען אויך די פארקאקטע שפראך, עניוועי, ס'איז פונקט אזוי ווי ס'דארף גיין די צוויי גרויסע תלמידי חכמים, דער ראש ישיבה פון מיר און דער אנדערער, דער רבי יעקב מרדכי, האב איך געזאגט טוטס מיר א טובה קומטס אראפ, וויל איך זאלטס זען דעם צימער, וויל איך זאלטס עס באקוקן, בקיצור זענען זיי אראפגעקומען, און כ'האב זיי געזאגט וואס די פראבלעם איז געווען, ס'איז געווען א געהעריגע טוילעט פייפ, און ס'איז אראפגעגאנגען, נאר אויף איין פלאץ, ווען מען וויל אמאל מאכן אן עפענונג ס'זאל גיין אויף נאך א טוילעט, שניידט מען אריין אין די פייפ, מען לייגט אזא שטיקל וואס רופט זיך א Y, און צו דעם קען מען צוטשעפען אן אנדערן פייפ אז ס'זאל עס אריינפירן, און למעשה דא איז עס נישט געווען צוגעטשעפעט אבער ס'איז געווען געסילט אויף און ס'האט געהאט א געהעריגן בית קיבול. טענה דאס איז א געהעריגע כלי און אסאך וואסער גייט דארטן דורך, עניוועי, זיי האבן ביידע געזאגט פאר דעם רב שלום איידלמאן, מאכט אייך נישט נאריש, איר ווייסט נישט מיט וועם איר האנדלט דא, איר האנדלט דא מיט איינע פון די גרעסטע בקיאים אין מקוואות, און דאס גייט שוין צוריק צען יאר זיכער, און לאזט אייך נישט פארפירן, ווייל ווען ער וועט ארויסקומען מיט אלע פיקטשערס און אין אלע צייטונגען, דעמאלטס וועט איר זיך זייער שלעכט פילן. קיצור, ער האט זיך מיישב געווען אז ער פאלט, ער האט עס מיך געלאזט איבערמאכן, ער האט מיך געלאזט אפילו איבערמאכן די רעגן וואסער, דארטן אויכעט, א גאנץ יאר רעגנט נישט, נאר דא געוויסע צייטן, איך געדענק נאר נישט ווען, צו זומער צו ווינטער, ס'איז נישט קיין חילוק, און שוין, אזוי זענען מענטשן, לאזן זיך. דעמאלטס האט דער רב עדלשטיין געפרעגט, איר גלייבט אים ווייל ער הייסט א וועלטס מומחה, צו ער קען אויך די הלכות? האבן זיי ביידע געזאגט ער קען די הלכה, איז נישט שייך דא וואס צו זאגן, ס'איז ס'איז א געהעריגע בית קיבול די כלי, עניוועי די סוף איז געווען אז מ'האט עס ברוך השם איבערגעמאכט און פארטיג, זייט דעמאלטס זעמער אונז ידידים, יעצט אז א איד האט איבערגעלאזט געלט אז מ'זאל מאכן א מענער מקווה פאר די בחורים פאר די אינגעלייט אין כולל, און געהאלטן פארן שטארבן האט ער איבערגעלאזט געלט ווייל ער וויל מ'זאל לערנען תורה בקדושה, האט מען מיך גערופן, בין איך געקומען, כ'האב איינגעשטעלט אלע מיינע הידורים מיט די חומרות, די בילדינג פון די מיר איז זעקס פלאר הויעך, א הויעכע בילדינג, איך האב א גראדן וויי פון אויבן ביז אראפ, אזוי ווי איך מאך איבעראל, איז דער ראש ישיבה אליין האט עס באוואונדערט, ער האט געזאגט איך האב זיכער געוואוסט ערגעץ האסטו געקאט א קארנער, זאג איך נישט ביי נחום ראזנבערג, עניוועי, און מען האט געדינגען מענטשן וואס זיי הענגען פייפס, ווייסט אזעלכע דרעין פייפס, זיי האבן זיך אויפגעשטעלט און זיי האבן עס קאנעקטעד, איך בין דארט געשטאנען, איך האב משגיח געווען אויף יעדע זאך, נאכדעם האב איך געבויעט אויף יעדע איבעראל וואו ס'איז דא א קאנעקשאן פון א קלענערע פייפ צו א גרעסערע, האב איך געמאכט, ווייל דאס מאכט מען דאך פארקערט, קליינע רינט אריין אין א גרויסע, נישט פון א גרויסע אין א קליינע, ווייל ווען נישט האט דאך עס א ניצוק, ממילא איז דא דארטן וואו ס'איז דא דאס רינט אריין, מוז מען דאך מאכן אז איינער א יונגל זאל נישט שפריצן פון דאך, וואסער, עס קען זיך דאך די גאנצע זאך אנפילן מיט שאובין. איז וואס מען טוט איז, וואס איך האב געטון איז, איך האב גענומען א שטיקל פלעסטיק, איך האב געמאכט א לאך דערין, איך האב עס ארויפגעצויגן אויף די פייפ, און איך האב געמאכט אז ס'זאל נישט ליגן ממש אויף די ברייטערערע פייפ, ווען נישט איז א שאלה פון א בית קיבול, ס'ליגט אין די לופט, איך האב עס ארומגענומען מיט אזא די קלעבעכץ וואס מען קלעבט, און ס'איז דורכזיכטיג אויכעט, ס'איז זייער שיין, ס'איז א הערליכע פיס, ס'איז אויסגעקומען קיין עין הרע, איינס אין די וועלט, ס'האט געדויערט צייט, און ביז ביז מען האט אלעס געמאכט. נאכדעם האב איך געמאכט די מקווה. איך טענה אז די אלע די אחרונים פסק'ענען אז מען מעג ניצן אויף די מקווה ווענט מעג מען ניצן פסל'ע טיילס ווייל ס'האט דאך א וואנט פון סעמענט אינדרויסן וואס יענץ האלט די מקווה איז דארפסטו דיך נישט זארגן אז דא איז דא אביסל פסל'ע טיילס שריי איך אבער צו די רבנים ס'איז דא צוויי פראבלעמען קודם כל זכוכית איז מקבל טומאה נאכדעם און אשה לא תעמוד על כלי והוא הדין אויף א מקבל טומאה. און נאכדעם האסטו נאך א פראבלעם אז די וואסער רינט אראפ אויף די ווענט ווען ס'איז דא ביי די זריעה רינט דאך עס שוין אויף פסל'ע טיילס. און אסאך רבנים כאפן זיך ערשט יעצט. ס'איז געווען א ביטערע מיסטעיק צו זאגן מ'מעג עס מאכן וויאזוי מ'וויל. יעצט איך מאך עס אויכעט וויאזוי איך וויל, אבער איך מאך דארטן ווי ס'רינט ארויס די וואסער לייג איך כשר'ע טיילס. טיילס, ס'רינט אויף כשר'ע טיילס. יעצט דא האב איך אויך געלייגט כשר'ע טיילס, ס'איז די זעלבע ווייסע קאלער טיילס, ווען איינער גייט צו נאנט און ער קוקט דערויף זעט ער נישט קיין חילוק, איך ווייס ווייל איך קאך אדורך די טיילס, איך האב דאך עס ארויפגעלייגט, כ'בין געווען ביים ארויפלייגן, איז למעשה איז עס ארויסגעקומען א נאקאוט, ממש זייער שיין, כ'האב איבערגעמאכט קרקע ראוי לבלוע, געמאכט נאך אפאר תיקונים וואס האט דארט אויסגעפעלט, און ס'איז א מחיה. בין איך געגאנגען, כ'האב שנעל געכאפט אן עירליין טיקעט, כ'האב געזען איך קען שוין גיין, יעצט אנגעפילט מיט וואסער האב איך עס נישט, ווייל ס'האט מיך אויסגעפעלט דארט אפאר טעג ארבעט, און חול המועד טאר מען נישט ארבעטן אויף א מענער מקווה, בפרט נאך אז ס'איז נישט לצורך המועד, אויף א פרויען מקווה מעג מען ארבעטן אפילו נישט לצורך המועד, ווייל אז דו'סט ענדיגן א טאג שפעטער וועט זיין אפאר פרויען וואס וועלן נכשל ווערן, אבער א מענער מקווה איז דאך דאך א מענער מקווה, איז דאך נאכנישט אינגאנצן גלייך, איז למעשה בין איך אוועק געפארן, כ'האב איבערגעלאזט דארטן א משגיח. וואס ער, אדער וועט ער עס אנפילן אדער וועל איך שוין זיין אינדערהיים ביז דעמאלטס, איך מיין מ'וועט דאך נישט אויפהאלטן די ארבעט וועגן דעם ווייל איך איך דארף פארן אויף ארץ ישראל ווייל יצחק לבנה שטערן האט אנגעדרייט די שטאט, איך זאל נישט האבן א שול ווי צו דאווענען, עניוועי בין איך געגאנגען און כ'האב איבערגעלאזט די מקווה נאך נישט אנגעפילט, אויב ס'עט רעגענען און ס'איז א משונה'דיגער גרויסער דאך, עטס קענטס די מירער ישיבה דעם בילדינג, דער גאנצער דאך פארנעמט אויף דעם בילדינג. ס'זאל נאר זיין א שפריץ פון הימל איז עס שוין אנגעפילט. עניוועי, נאכדעם בין איך געגאנגען ווייטער, כ'בין אנגעקומען דא אויף ארץ ישראל, כ'האב גענומען א דעלטא פלייט און כ'בין אנגעקומען דא אויף ארץ ישראל, און שוין. יעצט אזוי ווי כ'בין אנגעקומען דא, איז געווען פאר שבת, האב איך געוואלט פארן אויף צפת, כ'האב געוואלט, דארט איז דא, ס'וועט זיין האפענטליך, א קבר פון איינע פון די גרויסע ערליכע אידן, ס'איז מיין קבר, האב איך געוואלט דארט מתפלל זיין. ניין, ס'איז לעם ר' פנחס בן יאיר, פארשטייסט? די רבנים וואס האבן געמאכט א חרם דארפן זעהן ר' פנחס בן יאיר זאל נישט קומען דארט ווייל ער וועט זיין אין די ד' אמות. עניוועי, סאו וואס איז געשעהן איז, כ'בין געפארן אויף צפת, איך קאל אפ א אינגערמאן וואס כ'האב געהאט זיין טעלעפאון פון א יאר צוריק צו צוויי יאר צוריק, איך קאל אים אפ, איך זאג אים כ'וואלט געוואלט האבן, דארף האבן איין בעדרום נישט מער, א צימער מיט א קליינעם אזא צו ווארעמען עסן, אזא פלאטע הייסט עס, קיצור פרעגט ער מיך וויאזוי הייסטו, זאג איך נחום ראזענבערג, יעצט ווייס איך נישט. צום עומק הסיפור וואס דא איז געשען, צי ווייל כ'האב געזאגט איך הייס נחום ראזנבערג האט ער מיך פארפירט, צי נישט, האט ער געזאגט אזוי, וועסט גיין צום תחנה מרכזית, אין תחנה מרכזית וועסטו נעמען א טעקסי און דארפסט פארן אויף רחוב יוחאי, אזוי ווי רבי שמעון בר יוחאי, און דארטן עסטו טרעפן א שביל, וועסטו אראפגיין פינף סטעפס, דארפסט גיין ווייטער, עסטו אראפגיין צען סטעפס, פון דארט עסטו טרעפן א ווי מען פארקויפט עציצים, עציצים הייסט אזעלכע א עציץ נוקב, און און שוין, און דארטן עסטו גיין ביי די ערשטע טיר צו די רעכטס וועסטו טרעפן, טרעפן דארטן א טיר מיט א שליסל מיט א מעשה א בוידעם, בקיצור, ווייסט די מעשה מיטן טעקינדארפער בוידעם? אמאל איז דער דעעשער רבי ארויפגעגאנגען אין בוידעם אין טעקינדארף, האט ער געזאגט פאר די רעביצין כ'האב געטראפן א גוי אויפן בוידעם, פרעג איך אים וואס טוסטו דא? האט ער געזאגט. פון דא פון טעקענדארפער בוידעם איז דא א גאס וואס עס גייט אריין ביז צו די גרויסע שטאט טערן איך האב דאס קיינמאל נישט געוויסט מען קומט אראפ איז געווען א גרויסע טומאה מען קומט אראפ דא הייסט טעקענדארפער בוידעם אזוי האט ער מיך פארפירט עניוועי איך האב נישט געטראפען גארנישט עס איז געווארען יעדעם עס איז געווען הושענא רבה אינדערפרי מען איז אויסגעפארען פון דא אכט אזייגער ווייל געדאווענט מיטען הנץ השכמה און אויפגעווען א גאנצע נאכט ברוך השם און איך האב געזעהן אז עס ווערט שפעט געווארען זייער נערוועז איך קאל יענעם אפ זיי זיסן ער ווי טאמער בלייב איך סטאק אויף צוויי טעג איך האב צוויי טעג יום טוב וועל איך נישט האבן גארנישט איך קען נישט אזוי בלייבן איך טרעף גארנישט זאגט ער נעם א טעקסי נעם זאג איך איך האב דא א טעקסי און ער זאגט אים די סימנים און ס'איז אזוי געווען ווי דצ"ך עד"ש באח"ב און דער טעקסי דרייווער האט עס אויך נישט געטראפן עניוועי קען זיין האט מיך געוואלט פארפירן א שטיקל צי נישט סע דאזענט דאס אינטערעסירט מיך נישט דאס איז שוין פון די קליינע זאכן עניוועי און איך זיץ דארטן זע אז עס נעמט נישט קיין ענדע און איך האב דא די טמא'נע כלה האב איך דאך מיט מיר זע איך אז ס'איז דא יעצט א באס אין פֿינף מינוט אַרום איז דאָ אַ באַס אויף ירושלים. אָבער, זאָג איך דעם טעקסי, טו מיר אַ טובֿה, טראָג מיך שנעל אויף דער תּחנה מרכזית, איך וויל צוריק פֿאָרן אויף ירושלים. פֿאָר צוריק, קום אָן דאָ. איך האָב מיך צוגעלייגט דעם יום-טובֿ די צוויי טעג, און איך בין דאָ געווען מיט די ייִדן, ווײַל דער רבֿ דאָ האָט מיר עניוועי געזאָגט, אַז איך זאָל נישט פֿאָרן. ער האָט געזאָגט אַזוי, אין צפֿת האָסטו נישט קיין קטיגור, האָסט אָבער נישט קיין סניגור. דאָ האָסטו אַ סניגור. ס'איז דאָ אַ מקווה, וואָס ווערט גענוצט יעדע נאַכט. ס'איז דא קיין עין הרע, ס'האט קיין עין הרע בערך דרײַסיק צו פֿינף און דרײַסיק טובלות, ס'איז אזוי שיין אלעס, ס'איז ממש א מחיה, און איך זיץ דא, דא וועט זיין פאר דיר בעסער, איך האב נישט געפאלגט, כ'בין יא געפארן אבער כ'בין צוריק געקומען, קיצור, ער זעט צוויי זייגער איך בין דא, זאגט ער איך ווייס דו קענסט שוין נישט פארן אויף צפת, זאג איך איך ווייס כ'בין שוין געווען, כ'בין שוין צוריק געקומען אן גארנישט, עניוועי כ'בין דא געווען, ס'געווען זייער זייער שיין, פיינע מיט פיינע אידן, ספרדים, תמימים, מחיה געווען, יעצט אזוי ווי יעדער איינער איז דא אויף ביינאכט, איך מיין יעדער דאן מיטן נץ איז נאכן נץ האט מען געגעבן א קידוש ס'געווען א געקעיטערטע קידוש מיט הכשר פון די עדה איך האב געזאגט פאר דעם אפער איך האב נישט געגלייבט אז אין ארץ ישראל איז אזויפיל בהמות וויפיל האסטו דא גע'שחט'ן אזוי פיין גוט צוגעשטעלט אלעס עניוועי איך עס דאך נישט די אלע זאכן אזוי אבער איי דזשוינד די קידוש דזשאסט טו שאו מיי פעיס און נאכדעם איז מען געגאנגען זיך צוגעגרייט צו שמיני עצרת זיי האבן דאך שמיני עצרת און שמחת תורה נאר איינס איך האב צוויי טעג. און מען האט זיך צוגעגרייט צום דאווענען, ס'איז געווען האלט שוין ביי שמיני עצרת, שמיני עצרת איז די רעפ אפ פון די גאנצן יום טוב, ס'איז די העכסטע פון די גאנצע יום טוב, און נאכדעם ביי אונז איז דא שמחת תורה אויך. איז דא איז דא אין בית וגן איז דא אפשר פינף זעקס מניינים פון חוץ לארץ'דיגע, ס'איז דא ספרדים פון מעקסיקא, ס'איז דא ספרדים פון פאריז, פון איבעראל, ס'איז דא פון אלע זייטן. יעצט אזוי, די עליות גייען דא פאר גרויס געלט, וואס שטייט אין אלע ספרים און בן איש חי אז עולה צו זיין הושענא רבה, עולה צו זיין איינע פון די טעג ראש השנה יום כיפור אדער הושענא רבה איז מורא'דיגע זאכן, ער זאגט עפעס אזוי ווי טויזנט מאל אין פון אומאין צו וויפיל, קיצור זיי הארגענען זיך דא ארום, און זיי גייען פאר גרויס געלט, זיי גייען פאר צען פופצן טויזנט שקל, און איך האב נישט געוויסט, איך האב דאך נישט געוואלט עולה זיין הושענא רבה, איך מיין שמיני עצרת, איך מעג דאך נישט עולה זיין שמיני עצרת. ווייל ביי אונז, מיין קריעה וואס איז מיך מחייב דאך כל המחויב מיט עשה תעשה, מיין קריעה איז מיך נישט מחייב שמיני עצרת דאס וואס זיי טוהן, זיי ליינען דאך דאס וואס אונז ליינען מיר אום שמחת תורה, מ'ענדיגט די תורה און נאכדעם הייבט מען אן בראשית, דאס ליינען זיי, איך האב אבער גארנישט געזאגט ווייל ס'איז מיר נישט בייגעפאלן ולא עלה על לבי אז ער וועט זיך לאזן קאסטן אזאלעכע געלטער, בקיצור, און מ'רופט מיך אויס רביעי, ר' נחמנ'ס עליה, און כ'האב נישט געוואלט זאגן גארנישט. קודם האב איך נישט געוואלט פארשטערן דעם איד די שמחה, ער האט באצאלט אזויפיל געלט וועל איך אים זאגן איך גיי נישט עולה זיין, חוץ פון דעם די גמרא זאגט אז איינעם געט מען אן עליה און ער איז נישט עולה איז עס מקצר זיינע טעג און די יארן עספעשעלי נאך אין אזא יום טוב ווי שמיני עצרת, כ'גיי נישט מאכן חוזק פון די תורה. איך האב געבעטן דעם אייבערשטן במחשבה, יא אפשר איז דיין רצון אז איך זאל מיך טאקע דא באזעצן ווייל מען מוטשעט מיך, די רבנים מוטשען מיך, איך האב אזויפיל ארבעט יעצט, איך האב אליין נישט געגלייבט ווי אזוי מען האט מיך באפאלן מיט ארבעט, מקוואות, אלעס מקוואות. די חזירים ביזנעס דאס איז אן עקסטערע ביזנעס דאס האט נישט מיט די רבנים דאס איז קעגן די רבנים מען האט יעצט ווידער געכאפט איינער האט פארקויפט די ד' מינים כ'האב אים געזאגט ס'מאכט העפי ס'שמעלט אזוי ווי דראגס איז געווען א פערצן יעריג אינגל אין ביתר עלית און ער האט מודה געווען אה נישט ער האט מודה געווען ער האט געגעבן א תלונה אויף די משטרה און דער וואס האט פארקויפט דארטן איז געווען א מבוגר שוין א צוואנציג דרייסיג יעריגער מענטש. האט ער אים געשטופט אינעם תחת, העי דו ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, דא איז דאך נאך אזוי רוי דעיס, דא האלט מען אזוי ווי אונז האמיר געהאלטן פאר איך האב אנגעהויבן די מלחמה, און עס קען זיין איך דארף וועגן דעם דא בלייבן אויף א יאר צוויי זיכער, ווייל איך שטופ יעדן ער זאל גיין צו די פאליס. עס איז אויך געווען פאר יום טוב, מען האט איינגעזעצט א טאטן, א טאטע א איד פון צוויי און זיבעציג יאר, א טאטע א חזר האט געטאטשט די קינדער און די אייניקלעך, וואט ע דזשאוק. ס'איז דאך אנבעליוועבל, אונז האבמיר אויך געהאט חזירים, געהאט אזא ברוך מרדכי חזיר, אבער זיינע קינדער און אייניקלעך האט ער נישט געטאטשט, ער האט געטאטשט יענעמ'ס, דא טאטשן זיי די אייגענע, אנבעליוועבל. ס'איז דא דא איינער וואס איז באמת פון וויליאמסבורג, ס'האט געהייסן אז ער גייט ווערן דעם רעבינ'ס הויז בחור, נאר דער רבי איז אוועק, נישט קיין חילוק, דער האט געלערנט אין מאנרא, עניוועי, האט ער מיך יעצט געטראפן אויך מוצאי יום טוב, זאגט ער ר' נחום, כ'מוז דיר זאגן, דו מאכסט אזא ארדענונג, קיינער האט זיך נישט געטראכט אפילו, דערציילט ער מיר, ס'איז דא געווען נאך אן אסיפה,

א טעקסי און זאגט זיין טאטן ער זאל אים פירן אין שפיטאל ווייל ס'קען זיין ער האט אים אויפגעריסן די מחילה, מיט דעם וואס ער האט אריינגעשטופט אזא גרויסן ברייטן פיפיק האט ער יענעם צוריסן די מחילה און נאכדעם וועט ער ווערן אינפעקטעד. האט ער געזאגט דו מיינסט ערנסט דו ווייסט אז היינט איז שבת זאג איך אים דו דרעק וואס דו ביסט דו זאגסט מיר אז היינט איז שבת? זאג איך כ'וויל דיר עפעס זאגן אויב דו טוסט עס נישט גיי איך עס טון איך האב נישט קיין פראבלעם אוועקצופארן מיט א טעקסי דא אום שבת. קיצור ער האט געזען די מצב איז ערנסט איז ער געלאפן צו זיין טאטן און האט אים געזאגט אז ס'דא א מומחה אין די ענינים און ער זאגט אז ער זאל שוין אריינגיין אין שפיטאל. עניוועי, מען האט אים אריינגענומען אין שפיטאל, ער איז געווען איינער פון די בעסטע בחורים אין מיין ישיבה, פיר חדשים האט מען אים געהאלטן אין משוגעים הויז, מען האט אים געגעבן זריקות יעדן טאג, און נאכדעם איז ער געווען רעדי ארויסצוגיין אויף מעדיקעישן אינדרויסן, נישט אינעווענדיג, שוין נישט געדארפט זיצן אין שפיטאל, האט ער מיר דעמאלטס געזאגט, איך קען נישט גלייבן אזוי הייקל איז דאס, זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן, דער אייבערשטער איז מחמיר אויף עריות מער ווי אויף אלעם, און ער ווייסט אז דאס איז די גרעסטע תאווה, פארוואס האט ער געמאכט אזא שווערן עול אויף אונז, ווייל. זאג איך אים, אין הכי נמי די דזשויסטיק שטיפסטו אריין אין קינד, און דו רייבסט זיך אויס אין אים, שטיפסט אים אין פיסק אריין אזוי ווי אונזערע מלמדים האבן מיט אונז געטון, אבער איין זאך זאלסטו געדענקען, ס'הרג'עט דאס קינד טאטעלי וואן הונדערט פערסענט, ער וועט קיינמאל נישט זיין מער קיין נארמאל קינד, דו הייבסט אן צו זען. עניוועי מ'האט דא געשטעלט גאנצע שמירה, איך האב אים געזאגט כ'האב געוואלט קויפן א סיעט מיט דריי יאר צוריק, זאג איך דעם רב ביסט משוגע מ'גייט מיר פארקויפן? דו ווייסט צו איך בין א פעדאפייל צו נישט? האט ער אנגעהויבן צו לאכן, ביסט א משוגענער. נאכדעם איז ארויסגעקומען די מעשה, האט ער געזאגט איך זעה שוין אז אונז זעמער משוגע נישט דו. עניוועי, פון ניו יארק האב איך נאכנישט באקומען קיין גרוס וויאזוי עס איז געווען די צווייטע טעג, ווייל ביי מיר איז שוין מוצאי יום טוב, ביי ענק איז נאך אינמיטן יום טוב, איז במילא ס'וועט קומען מ'הערט שוין, כ'קען ענק זאגן ס'וועט קומען, ס'וועט קומען ס'וועט זיין גוטע צייטן, שוין, יעצט. וויל איך ענק נאר סתם פארציילן, איז דא דא פינף אדער זעקס מנינים, פאר א יאר בין איך געגאנגען צו א מנין, היימיש אשכנעזישע מנין, און ס'איז דא איז עפעס א בית מדרש און א ישיבה וואס הייסט משמחי לב, מסתם פון די חזירים די אשכנתזיס, משמחי לב הייסט עס, איז דארט געווען אפשר דרייסיג פערציג מענטשן, צו אפשר פופציג, קומט צו דארטן עפעס א משוגענער סאטמארער קאקער. קוק נאר איך איין, און גייט ער זאגט אוי דיך לאזט מען דא אריין? זאג מיר לאמער דיר עפעס זאגן הער אויף מיט דיינע משוגענע זאכן מיך לאזט מען היינט אריין איבעראל איך גיי נאר נישט אריין דארט ווי ס'איז דא חזירים ווייל זיי לאזן נישט אריין אבער דער נארמאלער מענטש די לאזן מיך דאך אריין סאו איך וויל לאמער דיך פרעגן און אויב מ'לאזט מיך נישט דא אריין בין איך גערעכט צי בין איך נישט גערעכט? זאגט ער ניין ביסט נישט גערעכט קעגן די רבנים קען מען זיך נישט שלאגן זאג איך אים גאט זאל דיר העלפן אז דו זאלסט האבן פיר קינדער און צוויי אייניקלעך וויקטעמס אז מען זאל זיי אריין שטופן אינעם תחת און זאלן אלע אראפגיין פון וועג. דעמאלטס וועסטו מיר זאגן איך בין גערעכט. הייבט ער אן גלייך צו זאגן, ניין ניין כ'האב נישט געמיינט, דו האסט מיר נישט געדארפט געבן אזא קללה, איך ווייס אז דו ביסט גערעכט, איך קען דיר נאך נישט מוחל זיין, פארוואס? ווייל זיין טאטע האט מיט אים אויך געשפילט. ס'איז אזא דזשאוק דאס, איך זאג ס'איז שוין נישט, ס'איז אפילו נישט קיין דזשאוק. די אלע וואס האבן א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג האבן א פראבלעם מיט זייער טאטן, אדער מיט זייער א ברודער, אדער א שוואגער, אדער א פעטער, נישט מיט מיר. עניוועי, איז למעשה זאג איך פאר יענעם, וואס ארט דיך כ'האב דיר געגעבן א ברכה אז זאלסט האבן קינדער און אייניקלעך וויקטעמס? וואס הארט? דאז איט ריעלי באדער יו? איך בין דאך אין חרם. דו פרעגסט דאך מיך צי איך מעג דא קומען דאווענען? איך וויל דיך אויסלערנען יעצט נאך א זאך זאג איך אים, סאקמער קאקמער איז א שיין חסידות וואס סאטמאר רב האט געגרינדעט. ער האט געהאט אפאר רשעים ארום זיך וואס האבן געמאכט א חורבן פון זיין נאמען, פון זיין חסידות, פון וואס דו ווילסט. און ממילא הייבסטו אן מען לאזט דיך דא אריין? ווער איז סאטמאר? קיינער רעכנט זיך נישט. עניוועי, איך האב נישט געוואלט זאגן אבער היינט צווישן די רבנים וואס טוען אין מקואות הייס איך היינט פון די גרעסטע. ברוך השם, יעדע זאך שמועסט מען דורך מיט מיר. ביז אמעריקע האלטן זיי אין איין קאלן. עניוועי, סאו יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו היינט בין איך אויך געווען אויף אזא פלאץ, אבער יענץ איז א אנדערע בית מדרש. ס'איז געווען דארטן פון ענגלאנד, פון שווייץ, פון סאוט אמעריקע, און זיי האבן מיך זייער מקרב געווען. זיי געהייסן כ'זאל מיך זעצן אויבן אן, דא דא. איך האב מיך נישט געזעצט ווייל איך האב נישט דער אויבן אן בייסט מיך. נאכדעם אויפן וועג אהיים האבן זיך געגריסט גוט יום טוב, פרעגט איינער, דו ווייסט? ווער דער איז? איינער פרעגט אויף מיר. זאגט ער אוי דו ווייסט, דער באקאנטער נחום ראזענבערג, ער האט מציל געווען דעם דור. ער האט מציל געווען אונזער דור. פארשטייסט? סאו סאקמער קאקמער, האלט דיך נישט גרויס. דו ביסט רילי א נאובאדי. און אפילו דאס ביסל וואס דער רבי האט אונז פרובירט צו לערנען האבן מיר אויך שוין בוגד געווען אין. אן אל על איז געווען יעצט. ס'האט געדארפט ארויספארן פון ארץ ישראל ערב יום טוב אינדערפרי און אנקומען דא בצייטן. געהאט. זיי געהאט א פראבלעם און זענען נישט געפארן זענען זיי געבליבן אין ניו יארק. זאגט דאך די גרעסטע ציונים זענען דאך די סאטמאר דער פעטער האט דעם רעבין געבליטיגט ווייל זיינע אונגערישע בהמות וואלטן נאך געזאגט אז דאס איז שוין משיח אזוי וואלט בן גוריון געווען משיח און דער אנדערער דארט און דער שר צבא וואלט געווען איך ווייס וואס. משוגעים ס'איז נישט קיין נארמאלע מענטשן קיינמאל געווען עניוועי ס'האבן אלע געוויסט ווער איך בין קיינער ווער וואס ווער ווייל דו האסט א פראבלעם מיט אים? עניוועי, און יעצט, כ'האף אז דאנערשטאג אדער זונטאג, ס'דא עטליכע ראשי ישיבות ווילן זיך אראפזעצן מיט מיר, איך האב מיטגעברענגט דא נאלאקסאן, כ'וויל אלע ראשי ישיבות ווייזן אז זיי מוזן דאס האבן, דאס מעג מען טראגן אין שבת אפילו אין א רשות הרבים און אפילו אין די הענט, נישט דורך א שינוי, ס'האט געראטעוועט צענליגע מענטשן די לעבן, איך האב עס אריינגעברענגט אין ווילימסבורג. עניוועי, איך גיי דא ארום, איך גיי צו די ראשי ישיבות, איך גיי דא ארום צו די. טוירים, איך גיי דא צו די רעגירונג, איך האלט אז די רעגירונג דארף דאס טיילן אזוי ווי ביי אונז. איך קען מיך דערמאנען, ס'איז געווען עפעס אפאר וואכן צוריק, איז געווען אין ווילימסבורג ביי די פראדזשעקטס א גאנצע צאמקום, מ'האט געטיילט גיפטס, און איך האב זיי געבעטן מיר זאלן אריינברענגען נעלאקסאן, און זיי האבן מסכים געווען. דעמאלטס האבן אנגעהויבן די סאקמערע קאקמערע חיות, ניין, אונז זאגן מיר זיי אז עס איז נישט דא קיין דראגס, נישט דא. פרעג איך פארוואס זאגסטו אזא ליגנט, וואס דו מאכסט געלט דערויף, און אויף יענעמס בלוט דארפסטו דיך נישט מאכן קיין געלט, האב איך זיי געזאגט איך האלט נישט דערביי, איך גיי זען עס זאל אריינקומען. כ'האב צוגעטראגן אפאר דראג סטארס זענען געוואויר געווארן ווי מען באקומט עס, די גאווערמענט געט עס אומזינסט, יעצט טריי איך עס דא אריינצוברענגען, די גאווערמענט זאל עס דא טיילן אומזינסט, ס'איז אפיום, ס'איז דא איין מין דראג וואס טאמער נעמסט דאס, לייגסט אריין דעם נעלאקסאן לעבן די נאז, וועקסטו דיך אויף, פארוואס זאל דאס נישט זיין ווייל משה דוד נידערמאן וויל מאכן אפאר טאלער און רעדט איין אז די רבנים האלטן די קהילה און ס'איז נישט דא קיין דראגס, ס'איז יא דא דראגס, דער רב אליינס איז פול מיט דראגס. יעצט גיי איך דא אין ירושלים אין די גאס, טרעפט מיך דא אויכעט זייער א חשובער איד, זאגט ער, איר ווייסט דעם ענין פון טאטשן קינדער דאס? איר האט עס געלייגט אויפן פלאץ, אונז האבן מיר עס היינט אין די הענט, קיינער טרויט זיך נישט היינט, דאס האב איך געוואלט, ס'זאל זיין אלעס אין ארדענונג, זאלסט קיינמאל נישט פארגעסן, דזשאסט ביקאוז דו ביסט גרויס, דאס אינגל איז קליין, דאז נאט מין דעט דו האסט א רעכט אויף אים, און אפילו ס'איז דיין אייגענע קינדער און דיינע אייגענע אייניקלעך.

האט זיך מוסר נפש געווען באלד צוויי יאר אז סזאל זיין א מקווה, עניוועי סאיז געווען מוראדיג שיין, יעדער האט הנאה געהאט, יעדער האט געווינטשן לחיים מיט אלעם, סאיז געווען הערליך שיין, יעצט וואס סאיז געווען איז אזוי א מוראדיגע זאך, יעצט מוצאי יום טוב איצער איז מען האט מיך אפגעקאלט אפאר רבנים זיי ווילן זיך אראפזעצן מיט מיר, איך בין א ב ד איך בין שוין אפגעזעסן שבעה נאך מיין טאטע נאך מיין מאמע וואס ווילסטו דיך אראפזעצן. דער אמת איז, דו הרג'סט אוועק די רעפיוטעישאן פון די רבנים, און עס מוז זיך אפשטעלן. אונז האבן מיר א פנים ווי פאטאש, א מענטש קומט נישט געבן א קוויטל, א מענטש קומט נישט מזכיר זיין, ער קומט שוין נישט דורכשמועסן קיין עצות אויך נישט. האב איך געזאגט, הער מיך אויס, דאס איז זייער א ריכטיגע זאך וואס דו זאגסט, וויזשניצער רבי ר' מאטעלע האט געזאגט פאר מיין קאזין ר' שלום ראזענבערג זע אז סרול זאל, מאכן שלום מיט נחום. האט אים שלום געזאגט אזוי, רבי, נחום האט נישט געווארפן קיין פאנטש, נחום האט נאר צוריק געשלאגן אויפן ריבאונד, דעם ערשטן פאנטש האט סרול געווארפן, איז רעדט צו סרול'ן, סרול זאל וויסן וואס צו טון, בקיצור וואס מען דארף צו טון ווייס איך, נאר זיי דארפן לייגן דעם ערשטן אפאלעדזשי, ווען נישט וויל איך נישט הערן, מיר האבן זיי שוין אפגעקלאפט און אפגעהארגעט און פארטיג, דעטס איט, זיי דארפן אנהייבן צו זאגן אבל אשמים אנחנו, אונז האמיר נישט געטארט טון וואס אונז האמיר געטון, און אונז האמיר געמיינט. מיר זענען רבנים און מיר קענען טון וואס מען וויל, אבער נחום ראזנבערג האט זיך נישט געלאזט, און זיי מוזן אויך איבערבעטן די אלע קינדער, סרול האגער האט מכשיל געווען הונדערטער קינדער וואס אונז ווייסן מיר, זיי אלע איבערבעטן, מען מוז זאגן אז ס'איז דא העלפ טאמער דארפט עטס געלט, ר' מאטל האט אויסגעפאמפט די אלע וויזשניצער חסידים מיט מיליאנען, און געבויעט פאר יעדן איינעם א קאסטעל און א פאלאץ, מיין.

כ'האב שוין צען מאל באריכות. יונגעלע געגאנגען קויפן נעבעך ד' מינים, געקומען א חזיר האט אים געטאטשט, מ'האט אים אויפגעפיקט, אזוי זאגן מיר דא היינט אלע, דו דארפסט דא בלייבן א כאטש א יאר ביז מ'וועט אפשטילן די מגיפה, די מגיפה איז דאך מורא'דיג, יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס דא גייט פאר, יעצט נאכאמאל, איך נעם נישט קיין צדדים ווייל איך בין נישט דארט געווען, נאר וואס עס טוט מיר וויי, יעדער לאכט עס אפ, מ'מאכט ליצנות, יע, ער וועט נישט קאלעקטן גארנישט, ער האט געמאכט א לאוסוט אויף באבוב, די צוויי מלמדים לעבן שוין נישט. ער וועט קאלעקטן וויפיל דער שופט וועט אים לאזן קאלעקטן, וואטש אים צו. און דאס איז א גרויסע עוולה פון ענק, ווייל מען מאכט נישט אוועק יעדן איינעם. יענער דערציילט ער דאך א מעשה. דאס איז דאך געווען אונזער חורבן. קיינער האט נישט אויסגעהערט קיינעם, יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט. כ'וועל ענק נאכאמאל פארציילן. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט נאראלער רב, ער איז אין בני ברק. זיין טאטע איז געווען א איד וואס האט זיך געווייקט ביי ר' אהרעלען, זיין רבי האט זיך נאך געווייקט ביי רב ישכר דוב אויך. זיין טאטע, זאגט מען, אז ווען מען האט געדארפט האבן, פרעגן בעלזער רב א שאלה אין אמעריקע, איז מען צוגעגאנגען צו אים, און ער האט גראד געהאט, תשובה ביז א האלבע שעה א שעה ווייל ער געוויסט ווען צו קאלן וועם צו קאלן, עניוועי זיין זון איז געווען דער מנהל אין קראון הייטס וועגן דעם די חברה זאגן ר' אהרל איז געווען א אפענע בעל רוח הקודש כ'בין נישט מחולק אין דעם נאר כ'קען זיך אם לסברה זאגט מען קען מען דן זיין דערויף אין יעדע תלמוד תורה אינקלודינג אין בעלז האט מען געטאטשט קינדער און אז ער איז געווען אזא אפענע בעל רוח הקודש פארוואס האט ער דאס נישט געוויסט איז במילא די אלע זאכן קויף איך נישט כ'וועל נישט זאגן אזוי ווי מ'האט אונז געלערנט אין סאטמאר איז געווען אן אויסגעוועפטער איד ווייל ביי דעם האט ער נאכנישט געהאלטן. ער איז דאך געווען מיט ביידע פיס אויף די וועלט צי ער איז געווען אין הימל, אה, אויף דעם האב איך זיך שוין מחולק זיין. כ'האב אמאל געזאגט, סאטמאר רב האט זיך געקריגט מיטן בעלזער רב, זאג איך, ער איז געווען בר פחתי בריבי, ער איז געווען אין זיין געגנווארט און ער האט געהאט אלע רעכטן, האט יענער אנגעהויבן צו שרייען, א בעלזער דו שייגעץ, וויאזוי זאגט מען, רבי אהרן איז געווען קודש קדשים. זאג איך יא אבער די דברי יואל איז נישט געווען קיין שייגעץ אין די גאס אויך נישט. עניוועי סאו לאמיר גיין צו די זאך. איז ער געגאנגען דארטן דער די עגע און דער מנהל דארטן אין בעלז אין קראונהייטס און ווען איך האב אנגעהויבן מיין מלחמה מיט די מלמדים זאגט ער ביסט א משוגענער פרעג איך אים פארוואס זאגט ער ס'נישט דא די מלמד וואס ס'טאטשט נישט דו גייסט זיך מיט זיי שלאגן יעדער האט געטאטשט זאג איך נאראלער רב איז נאכנישט געווען דעמאלטס נאראלער רב זיין טאטע האט נאך געהייסן נאראלער רב זאג איך אים נאראלער רב כ'וויל דיך פרעגן א שאלה לוק מי אין די אייס טעל מי דו האסט אויך געטאטשט קינדער? קוקט ער מיך אן אין די אויגן און ער זאגט, ליסן, איטס טו מאטש אוו א פערסענעל קוועסטשען דעט יו עסק מי, אנד איים נאט ווילינג טו ענסער דעט. און ווען ער טאטשט נישט קיין קינדער זאגט ער דען נישט דעם אמת, איך האב נישט געטאטשט, איטס א דזשאוק. ער האט א זון אין לאנדאן דער וואס ער זאגט מען זאל גיין צו די רבנים, רבנים זאלן גייען ימח שמם זאלן הענגען, היטלער האט געטון אסאך שלעכטס פאר אידן, נאך היינט ליידט מען פון דעם, אונזערע אלע טאטעס זענען געווען משוגע, אונזערע רבי'ס זענען געווען משוגע, זיי האבן מיט געמאכט אזא לאגער. נאך היינט ליידן מיר אונז פון דעם, אונז זעמיר קינדער וואס אונז זעמיר די וויקטעמס אוו די וויקטעמס, אבער איין זאך האט ער גוט געטון, ער איז אנגעקומען א שטאט האט ער געזאגט גייטס ארויס אלע רבנים און זיי האבן געמיינט מען גייט זיי געבן טשאקלעט וועיפערס, האט ער געזאגט דו הרג'ע אפ אויפן פלאץ און עס זאל נישט בלייבן קיין זכר, עניוועי איז די מעשה גייט יעצט אזוי, הערט אויס א מעשה, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט יונה כהן, דער יונה כהן האט געסאוט יעצט באבוב פאר מיליאנער דאלער, ער איז געווען עלף יאר אלט. האט ער געזאגט אזוי, ער האט געלערנט ביי א מלמד וואס האט געהייסן בערל ווייס. אזוי האט געהייסן דער מלמד. ס'איז דא וואס זיי געדענקען אז דעם בערל ווייס'נס לוויה איז געווען אום יום טוב ביי קרעטשין, ווייל ער איז א קרעטשינער געווארן. יעצט איז ווען ער איז אדורכגעפארן באבוב, האט זיך זיין זון אויפגעשטעלט אויף די קאר און געשריגן, טאטע! טאטע, זעסט דו האסטו מחנך געווען טויזענטער קינדער. און איך זאג אייביג, ער האט פארגעסן צו זאגן וויפיל טויזענטער און טויזענטער ער האט מאלעסטעד, ווייל דאס גייט אינאיינעם, ווער ס'האט מחנך געווען טויזענטער קינדער האט געטאטשט טויזענטער קינדער, און ער האט אים בא'מספ'ט מיט פארטיג, ער האט אים געזאגט טויזענטער תלמידים. סא יעצט שרייט דער יונה קאהן אז דער בערל ווייס ער האט מיט אים געטון כל דבר אסור וואס מען טאר נישט טון מיט א קינד, טאר נישט טון מיט קיין גראון אפ אויך נישט, און ער סוט יעצט, נאכדעם טענה'ט ער אז ער האט געלערנט. ביי א מלמד וואס האט געהייסן שלמה פעפערקארן, ער איז געווען א וויזשניצער מאנסיער, גארנישט געהאט מיט באבוב, און נאר געווען א מלמד דארט, און ער האט אים פארציילט וואס מ'האט געטוהן מיטן, דער אנדערע מלמד, האט ער אים געגעבן אזעלכע פראסקעס, נאכדעם האט ער זיך מיישב געווען, העי, וועיט א מינוט, וואס בין איך משוגע, איך גיי מיך שלאגן מיט אים, איך וועל אויך טוהן, און ער האט מיטן אויך געטוהן כל דבר אסור. יעצט, דער יונה כהן איז געווען אין באבובער קעמפ. און ער איז ארויסגעגאנגען שפאצירן אין וואלד, האט ער געזעהן אז ס'איז געווען פֿינף חברה וואס זענען געווען אין די הויעכע צוואנציגער און אפשר עלטער, און זיי האבן געסמאוקט מאריוואנא און זיי האבן ארומגעלאכט. און אזוי ווי ער איז דורך האבן זיי אים געאפערט ער זאל אויך נעמען א סמאוק, און ער האט נישט געוואלט, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אים אנגעכאפט און זיי האבן אים אראפגעצויגן די הויזן אלע פֿינף אינאיינעם און זיי האבן אים גערעיפט. זיי האבן אים גוט גוט גוט אנגעהארגעט און שוין. גייט ער יעצט און ער סאוט אזוי באבוב, ער סאוט נישט די מלמדים, די מלמדים זענען שוין ביידע טויט, ער סאוט באבוב וואס ס'איז געשען אין באבוב, דאס נאך די אלטע באבוב דעפאר יא, און ער סאוט די קעמפ ווייל מ'האט אים גערעיפט אין די קעמפ, און ער סאוט אויכעט די קהילה ווייל דער מלמד פעפערקארן האט אים געמאכט משכב זכר אין די מקווה, ער סאוט די קהילה, די ישיבה, און די קעמפ. יעצט, ס'איז געווען דעמאלטס א מנהל אין באבוב, אזוי שרייבט ער אין די לאוסוט. וואס ער האט געהייסן יעקב צו טרענענבוים, איז ער געגאנגען ער האט עס אים פארציילט, זאגט ער ער האט אים אזעלכע פראסקעס געגעבן אז ער האט געהאט צייכענעס אין פנים פון די פראסקעס, און שוין, דאס איז עד כאן המעשה, דאס איבעריגע שטעלטס ענק אויפן קאפ און ברעכטס דעם קאפ, ווייל איך גיי ענק אנהייבן אויסצולערנען איין זאך, אונז האמיר געוואלט רעיפן קינדער, אונז האמיר געוואלט טון א גוד טיים, באט נאו ווי העוו טו פעי די פרייז. מאכטס נישט יעדן אוועק, מאכטס נישט יעדן ליצנות, זיי שרייבן אריין אין די בלאג ער איז משוגע געווארן, די צוויי לעבן שוין נישט מען קען גארנישט טון, העי אונז האמיר געפעסט די ווינדאו, אונז ווייס מיר אז אפילו ווער ס'לעבט נישט קען מען אים אויך אהער נעמען, אונז האמיר געארבעט אויף דעם אסאך יארן, הונדערטער מאל געפארן אויף אלבעני, ווי נאו וואט וויר דואינג, אונז זעמיר נאכנישט אינגאנצן משוגע, פארשטייסט? און חוץ צו דעם לאמיך פרעגן א שאלה, פארוואס גייסטו באליידיגן א מענטש, אפשר זאגט ער דעם אמת? ווי איז ער יעצט? ער איז אראפגעפארן פון אידישן וועג, ער האט גארנישט מיט לערנען, ער האט גארנישט מיט דאווענען, גארנישט מיטן אייבערשטן, גארנישט מיט חסידות, ער האט געזען וואס עס איז, הי סא וואט איטס אלל אבאוט, הי דאזנט וואנט טו האוו עניטינג טו דא וויט איט. ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן הרב אהרן ארלאנסקי. ער איז שוין נעבעך געשטארבן. ער זיין ווייב האט חתונה געהאט צו מיינס א מחותן. ער פארציילט א קורצע מעשה, אז דער זעלבער מלמד בערל ווייס האט געמאכט א ברית, צוריקגעקומען פון ברית האט ער אנגעהויבן מסביר צו זיין פאר אלע קינדער וואס דאס איז א ברית, מען נעמט דעם פיפיק ארויס פונעם קינד און מען שפילט זיך דערמיט און מען שניידט עס אפ, שוין, געווארן אין די גאנצע כיתה א ליצנות פון דעם, יעדער צוגעגאנגען צום צווייטן, דעם געפענט דעם זיפער, ארויסגענומען דעם פיפיק אין חדר און גענומען א פעדער, א פעדער זעט אויס ווי א מעסער, און געמאכט טאפ, אראפגעקלאפט, ס'איז געווען ממש אין פעסטע, ס'איז געווען ממש מ'האט נישט געקענט אויסהאלטן, אנבעליוועבל. און אז א יונגל האט נישט געלאזט האט מען אים אנגעמאקלט. איך זאג אייביג אן, כ'פלעג אלץ זאגן אז מ'מאכט א ברית, זע דיינע קינדער זאלן נישט שטיין לעבן מוהל קומען קוקן די בלוט, ער קען זיך דערשרעקן, סאטמאר רבי זכרונו לברכה האט נישט געקענט זיין קיין מוהל, ווען ער האט זיך געלערנט צו זיין א מוהל, ערשטע צוויי דריי מאל ער האט געזען דאס בלוט איז ער צאמגעפאלן, האט עס נישט געקענט, דארף מען נעמען א קינד דארטן ווייזן וואס מען טוט, עניוועי, איך האב שוין לאנג געזאגט מען טאר דאס נישט טון, למעשה דער. אהרן ארלאנסקי האט דארטן געהאט אויכעט א קינד אין די קלאס, און ס'איז געווען א שרעק, און די. זיך גע'חתמ'ט, יעדער צוגעקומען און געפנט דעם זיפער און געוואלט באקוקן די פיפיק. ס'איז אבער איין מזל געווען, די רב, די היינטיגע רב, ער האט געהאט דארט א קינד אין דעם חדר, און ס'איז צוגעקומען צו אים דורך זיין קינד וואס דארט גייט פאר, און ער האט געמאכט א סטאפ דערפון, מ'האט עס אויפגעהערט. סאו, דאס איז וואס דא גייט פאר, ענד יו פיפל דאנט וואנט טו קנאו אבאוט דיס. איך ווייס, איך האב איינעם א אידענע, א פרענד, א נאנטן פרענד, ס'איז נישט מיינס, ס'איז גראדע פאר מיין ווייב'ס א פרענד, וואס זי האט דערציילט מיין ווייב נאך, פופצן צוואנציג יאר צוריק פאר איך האב נאך געוויסט וואס דאס הייסט סעקשועל אביוז, געזאגט ער לערנט אין באבובער חדר איר זון און מען האט אים אנגעהויבן צו אביוזן סעקשועלי, די מלמד איז אריינגעגאנגען וויינען צום באבובער רב, ס'איז נאך געווען רבי שלמה'לע, זי האט נישט יעצט האט זי עס פארציילט, זי האט עס נאך דעמאלטס פארציילט, איך דענק וואס זי האט עס דערציילט פאר מיין ווייב, איך האב דעמאלטס אזוי געוויסט פון סעקשועל אביוז אז וויאזוי איך ווייס אנצוקומען אויף פאריז, נישט געוויסט, איז אריין צו רבי שלמה'לע האט רבי שלמה'לע געענטפערט אזוי הער. יענער מלמד האט אכט קינדער, כ'על אים ארויסווארפן, איז עס א אומגליק פארן גאנצן הויז, אים, די קינדער, כ'על זעהן צו רעדן מיט אים וואס מ'קען טוהן. יעצט איך וויל זאגן, איך מיין נישט דאס חלילה צו זאגן א שלעכט ווארט אויף ר' שלמה'לע באבובער, ער איז געווען א איד א צדיק א ש ט א תמים בכל עניניו, נאר איין זאך, דאס ווי הארט די סעקשועל אביוז איז, דאס איז אזוי ווי די מעשה די גמרא ברענגט דארטן, אז דעמאלטס טאג האט מען גוזר געווען א מנה האט מען געלערנט א דרשה פון. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. ישי האט נאכנישט געגלייבט אז ער איז א כשר קינד, ער האט געוואלט האבן מיט די שפחה חתונה האבן און האבן א קינד מיט איר, ער האט עס אויך נישט געגלייבט, ער האט גארנישט געגלייבט, ס'איז א נייע הלכה אראפגעקומען פון בארג סיני. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. סאו האט מען דעמאלטס באותו יום ווען בועז האט זיך געדארפט חתונה האבן מיט רות האט מען דאס געמאכט, האט מען אראפגעברענגט די תורה פון הים. קיינער האט נישט געוואוסט, קיין שום רב און קיין שום רבי האט נישט געוואוסט ווי שעדליך דאס איז צו טאטשן א קינד, און נישט אומזינסט זאגט דער אייבערשטער דאס איז קריסעס, קענסט נאכקוקן אלע קריסעס פונעם אייבערשטן, אלע הארבע עונשים, ס' דיטיריערעיט די האול באדי, למשל חמץ אום פסח איז אויכעט כרת אזוי ווי משכב זכר, פארוואס איז עס אזוי הארב? ווייל א קינד ווייסט נישט צו זאגן אבא ביז ווילאנג ער איז נישט טועם טעם דגן, אז דו געבסט אים צו עסן חמץ אום פסח איז ער מעסד. אפ פאר לייף, ער וועט קיינמאל שוין נישט צוריק קומען, כ'מיין דער אייבערשטער העלפט וועט ער יא צוריק קומען אבער נארמאל קומט מען נישט צוריק, און דאס וויל איך אז זאלסט אנהייבן צו פארשטיין, מאכטס נישט קיין חוזק, רבי שלמה'לע באבובער קען זאגן דער פרוי ביסט א משוגע און גיי ארויס פון דא דו מנוולת, ער האט עס נישט געזאגט, געזאגט כ'האב מיט דיר גרויס מיטלייד, נאר האט איר אנגעהויבן מסביר צו זיין אז דאס איז דאך שוין געשען, זאל יענער בלייבן אליין מיט אים אונטער ווארענונג, דאס אז דער בחור איז ארויס לתרבות רעות און ער וויל נישט וויסן אי אפשי לא באברהם ולא ביעקב, דאס איז קיינעם נישט בייגעפאלן. דאס איז אויכעט יעצט נתחדש געווארן די הלכה פון ווען נחום ראזנבערג האט זיך געעפנט א האטליין. וועגן דעם האבן טאקע די רבנים נישט געוואלט איך זאל עפענען א האטליין. אפשר זענען זיי גערעכט געווען. אפשר דארף מען טאקע נישט האבן א האטליין. איך זאג עס נאר סארקעסטיק כ'זאל ענדערש זיי זאלן אויפהערן צו טאטשן קינדער. און מאכטס נישט קיין חוזק אז מ'האט איינעם פוגע געווען. מאכטס נישט קיין חוזק. דער'ס ריעלי נאו ריזען פאר אלל דיס. יענער איז גענוג צובראכן אז מ'האט אים געטון וואס מ'האט אים געטון. זאגן זיי ווייל ער איז אראפ פון וועג. אה, ווען ער וואלט געווען א בהמה ווען ער גייט נישט אראפ פון וועג. אויב דאס איז אידישקייט ברויך ער עס נישט האבן. ברויך עס אויף תשעה און ניינציג. דארף ער עס האבן. שטעל דיר פאר ס'זאל זיין אזא מין רעלידזשען אויף די וועלט אז מ'קען שטופן יעדן קינד אין די מחילה, און מ'מעג אויסרייבן יעדעס קינד, און מ'מעג אריינשטופן דעם גרויסן מענטש'ס כלי אריין אין א קליין יונגל'ס מויל אריין, צו אין זיין מחילה. שטעל דיר פאר ווען ס'זאל זיין אזא רעלידזשען. וואלט איינער געגאנגען צו אזא רעלידזשען אפילו נאנט? כאטש אונז ווייל אונז זעמיר אידן אונז ווייסן וואס איז אן עבירה. ווען מ'זאל נישט האבן אז דאס איז אן עבירה וואלט איינער געגאנגען נאנט צו אזא רעלידזשען? דאס איז דאך גרויליג! ס'איז דאך רציחה! דערלאכטס נישט פון קיינעם, כ'בעט ענק זייער. אונז דארף מיר אסאך. תשובה טוהן פאר דעם אליינס וואס אונז לאכט מיר אוועק פון יעדן איינעם, הער מיר זיי נישט אויס, און געבן מיר זיי נישט די רייט טיים אוו דעי זאלן זיך קענען אויסרעדן, און ממילא כ'קען ענק זאגן עז ביטער עז איט סאונדס, עז ביטער עז איט איז, באבוב איז נישט דער איינציגער, ס'איז נאר די אנפאנג, ס'וועט נאך קומען אסאך סאטמארער חברה, און ס'וועט נאך קומען אסאך פאפענער חברה, און פון אלע מינים וועט נאך קומען, יו וויל בי ווערי סורפרייזד. ווייל דער עולם האט נאכנישט קיין מורא פאר קיינעם.

תורה כאטשיג כ'האב נישט געקויפט א הקפה כאטשיג כ'האב נישט געקויפט אן עלי' איז מען מיך מכבד געווען אזוי כאחד כאחד החשובים למעשה איך האב אבער געהאט א שטריימל איך בין דער איינציגער געווען דארט מיט א שטריימל איז למעשה מ'האט געענדיגט זאגן א גוט יום טוב א גוט יום טוב אהין אהין אהין אהין האט געזאגט איינער אוי הרב נחום וואס מאכט איר איך נאו וועיט א מינוט נאו איים פאזעלד צי איך דאווען דא אז ס'איז דא נאך א מנין אויך פון יום טוב שני צי איך דאווען דא ווייל איך ווייס די.

שוין, דו פארשטייסט, סאו דו קענסט נישט אים לייגן אין חרם, די בעסט טינג איז אז ער ווערט מער מפורסם, דעטס אלל, סאו הערטס אויף מיט ענקערע שטותים און נעמטס ענק אויפפירן נארמאל און פארטיג. האב אויך געוואלט צולייגן א מורא'דיגע זאך, איינער האט אריינגעקאלט, איך טשענדזש זיין קול ווייל איך וויל נישט מען זאל אים רודף'ן, און ער זאגט אז ס'איז א מורא'דיגע שרעק וואס ס'גייט דא פאר, ער זאגט אז. ר' חיים שיע אין מאנסי נעמט טויזענט דאלער פאר א קינד א חודש, און די אנדערע שאפראן נעמט צוועלף הונדערט דאלער, איז דאך ממש א גניבה גזילה, די גאווערמענט צאלט, מען נעמט פון די עלטערן, וויאזוי ארבעטן די זאכן? און זעמיר טאקע אזאלעכע ביליגע גנבים? עס וועט אלעס ארויסקומען פאר די גאווערמענט, זייט זיכער. יא ס'איז אבער נאכן זיך אויפרעגן אזוי אז ס'איז דא א איד וואס וויל אריינגעבן א קינד אין סאטמאר אין מאנסי וואו ס'איז הונדערט בחורים, אפיציעל איז די פרייז טויזענט דאלער.

ס'איז א הימל שרייעדיגע עוולה וואס זיי שעמען זיך נישט קיין איינע פון די מוסדות און בעטן אזעלכע מינע הימל שרייענדיגע פרייוואטע פאונט סערווער און הערשט נאכדעם וועלן זיי זיך נעמען צו יא נעמען צו נישט א פרישע מאכן א פרישע רעגיסטראציע מיט אזא פרעכהייט אז ס'איז זיך נאכנישט דערהערט געווארן אזוי אפילו די ביסל ערליכע מאכן אויך נאך דעם זעלבן שפיל כאילו זיי האבן נישט א נארמאלער מוסד וואס האט נארמאל דארף זיך קענען אויסהאלטן פון שכר לימוד און ווען מ'קאנעקט מ'קאלעקט דאך אביסל מ'שיקט ארויס א קאלעקטער.

און וויפיל ס'דארף שוין קאסטן לאמיר נישט רעדן פון די בילדינג. די בילדינג איז א עקסטערע זאך, א בילדינג דארף מען סייווי בעטן זיי קודם כל אפילו זיי האבן שוין צען רויזע צוידער די מינוט זיי אינדיקערן א בנין רעגיסטרעישן סתם ווי יעדן זמן מיט אלע מינע אונטערדריקעכץ שאין כמוהו יעדער מאן דהי' יעדער קליינער שטינקער וואס איז נאר א אור אייניקל פון איינעם קען מאכן א מוסד און ער מאכט און ער טוט וואס ער וויל. ס'איז עכט זאך לאמיר שוין אויף א הימל שרייענדיגע ווען ווען מ'קען דאס אראפשרייבן אן די נעמען און מיינט מען אז דאס איז געשען אמאל אין סדום און עמורה אין אדמה פאר.

איז גאר נישט, איך מיין איך וועל נישט זאגן פון וואו און יא. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז די גאנצע טעם וואס כ'האב געוואלט פארן אויף צפת איז ווייל איך בין דארט געווען פאר פיר אדער פינעף יאר צוריק און צוויי יאר איינס נאך ס'אנדערע און מ'האט אזוי שיין געטאנצט די אלע ספרדישע לידעלעך די ניגונים ס'איז אנבעליוועבל ווי שיין ס'איז למעשה פאריאר בין איך געווען דא אין בית וגן און אויך געהאט די זעלבע זיי האבן אלע די זעלבע מסורת די שיינע ניגונים. ס'איז אזוי ווי נישט יעדער האט דאך געקענט קומען, וויל איך זיין א גוטער און איך וועל ארויפלייגן פיר ניגונים פון וואס מ'האט געזינגען דא ביי די הקפות, כ'האב געזאגט דאס גייט דא מיט מוזיק ווייל הקפות שניות גייט מיט מוזיק, זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיט דעם ווייל ביי זיי איז שוין אין די וואכן איז ווער ס'וויל עס אויסהערן זאל עס אויסהערן, איך הער זאגן אז ס'איז שוין דא היינט אסאך זמירות'לעך וואס ס'שטייט די אלע ווערטער צו וויסן וואס דו זאגסט, און ענדזשוי יורסעלווס, מ'מעג נישט אלץ זיין מיט די נאז אראפ, מ'מעג אמאל זיין ווי מ'זאגט.